מען קען זאגן זיי האבן געענדיגט די פרשה פון יוסף, מכירת יוסף, מען האט צוריק געטראפן יוסף, מען האט שוין געזאגט פאר יעקב אז מען האט צוריק געטראפן יוסף, יעצט פעלט נאר אויס יעקב זאל טאקע קומען קיין מצרים, יעצט די יעקב גיין קיין מצרים, בעצם הייבט אונז אן א נייע מעשה, ווען מען טראכט אז ס'דא די מעשה פון ספר שמות, וואס דאס איז די מעשה פון גאולת מצרים, דא גייט מען אריין אין מצרים, ספר שמות גייט צוריק קומען צו די צו די פרק, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ער גייט אויך מאכן א קיצור פון די פרק. סאו דא איז די ענד פון איין מעשה און ס'הייבט זיך שוין אן א נייע מעשה. האבן אונז די ערשטע זאך, די ערשטע זאך וואס מ'דארף וויסן כאילו אויב איינער וויל פארציילן די מעשה פון ירידת ישראל למצרים לכאורה וואלט געדארפט אנהייבן פון די פרק און ספר שמות הייבט אין א געוויסע זין זיך אן פון די פרק. און ס'גייט אז יעקב איז געגאנגען קיין באר שבע, דארט איז די פלאץ ווי יצחק האט געוואוינט, ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק, דאס איז די פשוט'ע פשט פארוואס ס'שטייט דא אביו יצחק, און ער האט געהאט א חלום, יעקב האט אלץ חלומות, יא ווען ער איז געקומען, געגאנגען קיין ויצא יעקב אז ער איז געגאנגען האט ער א חלום, ער איז געקומען צוריק האט ער געהאט א חלום, דא. האט אלהים לישראל במראת הלילה, האט נאכאמאל א חלום, ס'הייבט זיך אן יעקב יעקב, נאכנישט געווען קיין זיי יעקב יעקב ביז יעצט, דאס איז א סארט קריאה וואס אונז זעען שפעטער אברהם אברהם און אזוי ווייטער אבער ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, און ער זאגט אים אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה, די אייבערשטער זאגט איך וועל גיין מיט דיר קיין מצרים איך וועל דיך צוריק ארויפברענגען, דאס איז זייער ענליך צו וואס די אייבערשטער האט געזאגט והנה אנכי עמך שמרתיך בכל אשר תלך ווען ער איז געגאנגען קיין לבן די ערשטע מאל, זייער ענליך צו מצרים, די חילוק איז אז יעקב גייט נישט אזוי פשוט צוריק קיין ארץ ישראל, ער גייט לעבעדיגערהייט גייט ער זיכער נישט אנקומען, איז וואס מיינט עס אעלך גם עלה אדער מיינט עס זיין גוף ווען מען האט אים באגראבן אין כנען, ס'איז א גרויסע חלק פון סוף פרשת פון סוף ספר בראשית אז מען האט באגראבן יעקב אין מערת המכפלה, ויוסף ישית ידו על עיניך איז דאך משמע אז ס'שטייט קלאר אז ער גייט שטארבן דארט, אדער מיינט עס טאקע די בני ישראל וואס זיי גייען ארויפקומען פון מצרים, דאס הייסט יציאת מצרים, דא שטייט צוגעזאגט יציאת מצרים ואנכי אעלך גם עלה. דאס איז די ערשטע חלק פון די פרק, צווייטע חלק איז די וואס שטייט דא די ערשטע מאל ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וואס שטייט די פסוק פאר דעם וישאו בני ישראל את יעקב אביהם יעקב איז שוין געווען א אלטע איד ער איז געגאנגען אין א וויל טשעיר צו איך ווייס נישט וואס און אלעס מיטגעקומען קיין מצרים און ס'שטייט דא א ליסט און זיי האבן געלערנט אז אין ספר בראשית חוץ פון מעשות איז דא צוויי סארט זאכן אין ספר בראשית מעשות מיט ליסטס יא תולדות אלה תולדות דא איז אלה שמות נישט אלה תולדות אבער ס'איז זייער ענליך א ליסט פון די קינדער פון יעקב און די אייניקלעך וואס סך הכל קומט עס אויס צו זיבעציג, עכ"פ די פסוק זאגט אז עס קומט אויס צו זיבעציג עס קומט נישט אמת'דיג אויס צו זיבעציג, שטייט דאך קלאר אז עס איז זעקס און זעכציג אפילו מען לייגט צו די נאך צוויי קומט מען נאר אכט און זעכציג, שטייט בפירוש שבעים דארף מען מעיין זיין וויאזוי מען קען טרעפן זיבעציג אבער די פסוק וויל זאגן די אלע קינדער אלע אייניקלעך פון יעקב זענען געקומען און ס'וויל אויך זאגן אז ס'איז זיבעציג און דאס איז נישט סתם א ליסט לכאורה די ליסט איז ווען מיר גייען זעהן שפעטער אין ספר אין ספר במדבר און אנדערע פלעצער דאס איז די ליסט בעצם פון די משפחות און געקומען די ראשי בית אב יעדער ס'איז געווען צוועלף שבטים יעדע איינע פון זיי ראובן געהאט פיר קינדער און שמעון אזוי ווייטער איז דא די ראשי המשפחות דאס זענען די וואס זענען וויכטיג דא און די וואס ווערן אויסגערעכנט די שבעים נפש וואס בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה און דא שטייט פונקטליך ווער די שבעים נפש איז. און דאס איז א צווייטע זאך וואס שטייט אין די פרק, נאכדעם האבן אונז א דריטע זאך, גייען אונז צוריק צו די מעשה, דאס הייסט מ'האט געהאט א פרק פון תולדות, קען אפילו זיין אז א חלק פון, אזוי ווי די גמרא זאגט יוכבד נולדה בין החומות, קען אפילו זיין אז א חלק פון די שבעים נפש זענען בעצם נאכנישט געווען געבוירן דא, ס'איז נישט לאו דווקא א פארט פון די מעשה, ס'איז א ענין בפני עצמו וואס מ'האט דא אריינגעלייגט, ווייל דא איז די פלאץ וואס מ'קומט אריין. נאכדעם גייען מיר צוריק צו די מעשה, געגאנגען יהודה שלח לפניו, זייער אינטערעסאנט וואס די פסוק מיינט צו זאגן, מען דארף טראכטן, און ס'קומט יוסף און נעמט אויס דער מרכבתו ויעל לקראת אביו און ער טרעפט זיך, און ישראל ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם, דאס מ'האט אויסגעפירט די, געענדיגט די סירקל פון יעקב נישט זען יוסף, ער זעט אים און ער קען שוין לעבן, נאכדעם האבן אונז א פערדע וויכטיגע זאך וואס בעצם איז ממשיך אין די נעקסטע פרק, כ'ווייס נישט פונקטליך פארוואס מ'האט צוטיילט די פרקים דא אזוי. מ'דארף אנהייבן צו זעהן ווי גייען די שבטים וואוינען אין מצרים, ווי גייען זיי וואוינען אין מצרים, מ'דארף מאכן א דיעל מיט פרעה, ס'דא א, עמ, ס'זעט אויס אביסל א טריק און אביסל אמת'דיג, פרעה האט דאך שוין געזאגט פריער וישבו בארץ גושן, לכאורה די זעלבע פלאץ, דא זעט מען אויס מ'האט געדארפט נאכאמאל בעטן, מ'דארף טראכטן פארוואס מ'האט געדארפט נאכאמאל בעטן פרעה ותשבו בארץ גושן, און ס'זעט אויס ס'דא אויך א חילוק, איינע פון די אפשר וויכטיגע זאכן וואס מ'טראכט נישט גענוג ווען מ'רעדט וועגן מצרים און יציאת מצרים. תועבת מצרים כל רועה צאן, זיי זענען געווען רועי צאן היו עבדיך, אונז מנעורינו ועד עתה, אונזערע עלטערן די מנהג, מנהג אבותינו ווי איז געווען צו זיין רועי צאן, און מצרים האבן נישט געהאלטן פון רועי צאן, ממילא גייען זיי וואוינען אין ארץ גושן, מצד אחד איז עס א גוטע פלאץ, מצד שני איז עס אויך אביסל ווייט, לגבי וואו זיי וואוינען איז אביסל ווייט פון ווי די עיקר מצרים איז, אפשר דאס איז א ענין אז אידן זאלן וואוינען אפגעזונדערט, והיו ישראל מצוינים שם ווי שטייט אין די הגדה, דאס איז די פרק.